דער אלטער רבי פרעגט וואס הייסט היה בעיניך כרשע? וואס מיינט עס אפילו כל עולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע? און פריער דארף מען אויפטייטשן וואס איז וואס איז די פשט אין דעם היה בעיניך כרשע? אויב צדיק ורשע איז א איז א פראקטישע זאך, דארף זען וויפיל זכויות ער האט געטאן וויפיל עוונות ער האט געוואוסט צו ער איז א רשע צו נישט. וואס שייך עס זאגן אפילו כל אפילו אז די גאנצע וועלט זאגט דיר אזוי זאלסטו אויב דו ווייסט ביי זיך אז דו ביסט נישט קיין רשע משם כן אין ראית המשנה אוודאי א מענטש דארף טאר נישט לייגן צו זיך און וויסן וואו ער האלט די משנה זאגט עפעס א ספעציעלע זאך, אז דו וואלסט געקענט דוכטן אז דו ביסט א צדיק, און כל און כל אומרים לך צדיק אתה און ס'איז דא א סיבה אמיתית פארוואס זיי זאגן דאס, און אף על פי כן זאגט די משנה היה בעיניך כרשע. וואס מיינט דאס פרעגט דער רבי? נישט, דער אלטער רבי איז דארט נישט מסביר וואס איז דער פארוואס, פארוואס איז נוגע היה בעיניך כרשע, נאר וואס איז די פשט, וואס איז די פשט, ווי קען עס זיין א מענטש זאל זאל היה בעיניך כרשע, בשעת ס'איז דא א סיבה אמיתית זאגן אז ער איז א צדיק. דאס איז דאס וואס ער מיינט, איז ער מסביר דארט, דאס רעדט זיך וועגן א בינוני. משביעים איז וואס דער אייבערשטער מאנט פון א מענטשן איז פון יעדער נשמה וואס קומט אראפ אויף דער וועלט, וואס איז דער משביעים איז, משביעים איז זיין א בינוני, א בינוני מיינט א בינוני איז דער תכלית וויפיל א מענטש בכח עצמו קען קען צוקומען, ער זאל האבן אהבת השם בהתגלות ליבו בשעת התפילה, במוחו זאל ער וועלן נאר אלוקות, אבער א מענטש זאל אבער נאך די אה די גאנצע הארעוואניע וועט בלייבן ביי אים, בחלל השמאלי די נפש הבהמית וועט בלייבן גאנץ. דער נפש הבהמית אליין וועט בלייבן גאנץ, זיין התפשטות קען מען אינגאנצן מונע זיין, אז דער נפש הבהמית זאל נישט מתפשט זיין בנוגע צו דעם מענטשנ'ס לעבן, דאס קען דאס קען מען פארמיידן, אבער אז דער נפש הבהמית אליין בלייבט גאנץ, דאס קען דער בינוני נישט נישט נישט פארמיידן. וואו איז דער בחינה אויף דעם אז דער בינוני קען נישט פארמיידן אז דער נפש הבהמית זאל נישט זאל זאל נישט אינגאנצן אנווערן? די ראיה, נאכן דאווענען קען ער וועלן עולם הזה, נאכן דאווענען האט ער א תאוה, איז גלייך דוחה דעם תאוה אז ס'קומט אינגאנצן נישט אין באטראכט פארשידענע זאכן, אבער פון דעם אליין וואס ער האט א תאוה נאכן דאווענען איז א ראיה אז דער 'איך' עקזיסטירט ביי אים ערגעץ וואו. און אלטער רבי לייגט דער אלטער רבי צו נאך א ווארט, אלטער רבי נאך מוסיף, נישט נאר דער נפש בהמית בלייבט ביי אים, נאר דער נפש בהמית נאטירליך ווערט אלעמאל שטארקער ביי א מענטשן, אפילו אן שום עבירה, א איד, אלטער רבי רעדט א איד א בינוני וואס דאווענט יעדן טאג ווי אזוי ער האט אהבת השם בשעת התפילה יעדן טאג, און ב אין זיין קאפ איז אפגעפרעגט עולם הזה די איינציגע רצון איז אלוקות אף על פי כן א מענטש מעצם טבעו זיין איך וואקסט אזוי די מציאות אפילו אז ער ליגט נישט אין זיין איך א איד עסט לשם שמים זיין איך וואקסט א גאנצע צייט ווייל פארוואס ווייל נשתמש בו באכילה ושתיה עסן טרינקען שלאפן די א שטוב א ארבעט דאס אלע זאכן וואס מאכט דער איך וואקסן צו מ'וויל יא צו מ'וויל נישט דער נפש בהמית וואס מענטש וואס מער א מענטש ווערט עלטער ווערט דער נפש בהמית מער איינגעזעצט און מער גרעסער. איז דער אלטער רבי זאגט נישט נאר די בינוני דער נפש הבהמית האט זיך נישט געביטן איז נישט געווארן ווינציגער ווי בשעת כתולדתו נאר עס איז געווארן שטארקער כתולדתו דער ווארט אז ואדרבה נתחזק יותר בהמשך הזמן שנשתמש בו הרבה באכילה ושתיה ושאר עניני עולם הזה דאס איז נישט נאר עס איז א איד וואס עסט לשם שמים ניצט זיך דאס אף על פי כן דער עצם זאך די ביי א צדיק דברי רשות איז גאר עפעס אנדערש.

ווערט מען מער איידעלער, מער הייליגער, וואס עלטער וואס מער הייליגער, דאס איז נישט אזוי, אזוי זאגט מען מה שנשתמש הרבה באכילה ושתיה ווערט מען אלס דער איך וואקסט, אזוי איז די מציאות, מען ווייסט ווי צו זיך פירן שענער אז מען ווערט עלטער, מען לערנט אויס א מענטשן ווי צו ווי צו מען לערנט אים אויס מענערס, מען ווייסט אז א מענטש ווערט עלטער מען לייגט אים אן א היטל, מען לייגט אים אן א שיינעם רעקל מיט א דאס, מען ווייסט ווי צו ווי צו באהאנדלען זיך. אבער דער 'איך' ווערט נישט עדעלער בשעת מען ווערט עלטער, דער 'איך' ווערט גרעסער, דאס דא, אפילו א איד וואס טוט אלעס לשם שמים, דער אלטער רבי א צווייטן טענה בלשון נקיה בכלל. אבער איז אזוי דא לייגט דער אלטער רבי צו נאך א ווארט, ואף מי שבתורת השם חפצו, אפילו ער איינער וואס איז אין תורת השם חפצו, ויהגה בה יומם ולילה לשמה, לערנט תורה לשמה, אויב ער לערנט נישט תורה לשמה, דאס דארף נישט האבן געדער, אוודאי איז עס נישט. דארף נישט דארף נישט אנקומען צו דעם אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע. אויב ער לערנט נישט תורה לשמה, ער לערנט תורה ווייל ער איז שוין ממש נזכר אין רב, צו ער לערנט תורה מצד אנדערע פניות איז דאס נישט דער אלטער רבי רעדט לדוגמא א איד א בינוני וואס אין זיין לעבן לפועל פילט ער זיך ווי א צדיק, באמת. ער פילט אהבת השם אגאנצן טאג, ער פילט ער פילט א דביקות צום אייבערשטן אגאנצן טאג, זיין חשק ליגט אין לערנען תורה לשמה, לקשר נפשו להווי, דער אלטער רבי מגדיר פריער לשמה, לשמה מיינט עס לקשר נפשו להווי, רעדט מען דא וועגן א איד וואס בתורת השם חפצו איז זיין גאנצע חפץ, זיין גאנצע תשוקה, זיין גאנצע געשמאק איז אין תורת הווי, ויהגה בה און לפועל און דאס טוט ער לפועל, ער לערנט תורה לשמה טאג און נאכט, זאגט ער אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו, דאס אויפוויגן איז נישט קיין הוכחה אז די נפש הבהמית איז געווארן איז אנגעווארן ביי אים. ס'איז בחלל השמאלי בלייבט די נפש הבהמית בכל התוקף, ס'איז דא אן 'איך' ערגעץ וואו, באמת איז דא אן 'איך', איי ער פילט עס קיינמאל נישט? ער, עס קומט קיינמאל נישט אין זיין מיט זיי, ער פילט עס קיינמאל נישט דעם דעם 'איך' וואס ער האט ביי זיך, ער טראכט דער וואס דער גאנצער תשוקה שטאמט פון אלץ פון דער חלל הימני, ער וויל לערנען תורה לשמה, אין דעם ליגט ער, אהבת השם, יראת השם, אין דעם ליגט ער א גאנצער טאג. און דאס איז דער איינציגער 'זיך' פון וואס ער ווייס איז דער 'זיך' וואס איז א נפש אלוקית. דאס אז ער האט א 'איך' אינעווייניג, ער איז בכלל נישט, ווי מ'זאגט, ער איז בכלל נישט אוועיר פון דעם. עס עקזיסטירט נישט אין זיין וועלט, עס איז אן אמת'ע זאך. דער אלטער רבי אז אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו, אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו איז בתקפו ובגבורתו, במקומו, ס'איז קען זיין אז אין זיין פלאץ, אין דער חלל השמאלי, אין זיין הארצן ערגעץ וואו, בלייבט בתוקף דעם נפש הבהמית, בחלל השמאלי, רק שלבושיו שהם מחשבה, דיבור ומעשה של נפש הבהמית אינם מתלבשים במח והפה והידיים ושאר איברי הגוף, נאר ווען דען. לפועל דער מענטש פילט נישט דעם נפש הבהמית, הגם דער נפש הבהמית איז בתכלית התוקף, אבער דער נפש הבהמית איז נישט מלובש אין דעם מענטשנ'ס גוף. עס איז דא ביים, עס איז דא אסאך זאכן ביים מענטשן וואס עקזיסטירן ביי אים בפנימיות נפשו, נאר נישט אלעמאל ווייסט מען דאס בכלל, אז עס איז פאראן געוויסע זייטן ביים מענטשן וואס לאו דווקא איז דאס די זאכן וואס א מענטש זאגט דערוויסט זיך אז ער האט פארשידענע תכונות נאר בשעת ער געפינט זיך אין א געוויסער מצב, אין א שווערע מצב יעמאלט ערשט זעט מען אז ער האט פיינקייט אין זיך, צו פארקערט, אין געוויסע מצבים ווערן ארויסגעבראכט פארשידענע תכונות פון א מענטשן וואס ער האט דאס אלעמאל געהאט, נאר עס איז קיינמאל נישט געווען, ער האט אליין נישט געוואוסט פון דעם, ס'איז א זאך וואס ער האט אליין נישט געוואוסט פון דעם, אין פארשידענע מצבים, לדוגמא אזוי ווי א בינוני וואס זיין גאנצע חיות איז לערנען תורה לשמה. דער גאנ ער ליגט נאר אין זיין נפש האלוקית. דאס מיינט אבער נישט אז עס איז נישטא קיין נפש הבהמית. דאס זאגט דער אלטער רבי. ער קען ליגן כל ימיו וכל זיין גאנצן וואס ליגט ביי אים אין קאפ אין הארצן באיברי גופו לייכט דער נפש האלוקית. דאס מיינט אבער נישט אז ערגעץ וואו אין בנפשו בלייבט דער נפש הבהמית גאנץ. פארוואס זענען זיי נישט מתלבש? אויב די נפש הבהמית בלייבט גאנץ, בלייבט בתוקף, בלייבט אין זעלבן תוקף, ווי טאקע קומט עס אז זי שטייט נישט אין התפשטות? אז זי איז נישט פועל די איברי הגוף ושאר איברי הגוף, זאגט ער מפני שהוויה שנתן שליטה וממשלה למח על הלב. זייער זייער א שטארקע זאך. דער מח שליט על הלב דא איז אין זייער א שטארקע אופן. וויבאלד אז דער בינוני זיין מח וויל אלוקות, איי אין זיין לב האט א רצון פארקערט. וויבאלד אבער עס איז פאראן א מח שליט איז דער מח שליט על הלב עד כדי כך אז דער לב זאל נישט האבן קיין שום ווירקונג אויפן מענטשן, אז דער לב, די רגשי הלב, די תכונות וואס איז דא בלב בלייבן אין לב און זיי ווערן בכלל נישט ארויסגעבראכט אין די מענטשן, עד כדי כך מח שליט הלב. מח שליט על הלב איז נישט נאר אז דער הארץ וויל עפעס, איז דער מח שליט אז ער זאל נישט טון וואס דער הארץ וויל. דער מח שליט אז דער הארץ זאל בלייבן אין הארץ, און דער קאפ זאל זיין דער וואס זאל אייננעמען די מענטשן. ווער וועט זיין דעם חלק וואס וועט וואס וועט וואס וועט זיין דער כח הפועל אין דעם מענטשנ'ס לעבן לפועל, דאס איז נאר דער מח, וואס אזא שליטה, דאס איז מצד התגברות. אבל ולכן נפש האלוקית שבמח, ולכן נפש האלוקית שבמח, מושלת בעיר קטנה איברי הגוף כולם. דאס איז א מורא'דיגע דרגה, אז דער מח איז שליט אין איברי הגוף כולם. שיהיו לבוש ומרכבה לשלשה לבושיה שיתלבשו בהם שהם מחשבה דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה דאס איז דער תורה די העכסטע דרגה אין א בינוני די העכסטע דרגה אין א בינוני איז אז ער קומט צו א מדריגה פון מח שליט על הלב הגם בליבו האט ער א נפש בהמית אבער דער מח איז עד כדי כך שטארק ביי אים אז זיין גאנצע גוף איז דער מח איז זיין שליט אויף זיין גאנצע גוף אזא מענטשן וואס זיין מח איז געווארן דעם שליט אז זיין גוף איז אונטערטעניג צו דער מח. ממילא איז דער לב אויכעט אונטערטעניק צו דער מח, לגבי וואס אז דער לב קען נישט מתפשט זיין אז דער מענטשן, דער גוף זיינער, דער זיין זיין לעבן לפועל זאל ער פילן וואס טוט זיך ביי אים במח. זאגט ער אבער אף על פי כן איז בלייבט ביי אים די נפש הבהמית. אוקיי. אבער דאס געלעגט דא גייט אלטער רבי צו צוריק צו דעם חיסרון פון א בינוני דא רעדט ער בכלל וועגן אלע מדריגות פון בינוני דא האט ער געוואלט נאר זאגן אפילו א בינוני וואס זיין גאנצן וואס וואס בחייו אין זיין לעבן לפועל פילט ער קיינמאל נישט נפש הבהמית ער פילט קיינמאל נישט נפש הבהמית אף על פי כן איז דאס דא ביי אים נאר ס'איז פאראן א מח איז שליט עד כדי כך אז ס'איז שליט אז די לבושים אז נאר זיינע לבושים זאלן מתלבש ווערן אין גוף אזא שליטה האט ער. ער איז שליט אז נאר די לבושי הנ, די לבושים וואס דער מח וויל זאלן נתלבש ווערן אין גוף, און די לבושים פון דער לב זאל בכלל נישט שטיין אין התפשטות. אבער דאס מיינט נישט אז דער לב געפינט זיך נישט. יא. ס'איז דער, דער, דער, וויפיל, וויפיל, וויפיל די חשיבות מחשבה דיבור ומעשה. ווייל לפועל, דער מענטשנ'ס לעבן לפועל איז מחשבה דיבור ומעשה. א מענטש זאל האט א זאך בליבו. מיר ווייסן בכלל נישט וואס טוט זיך אין אונזער הארץ, מיר ווייסן וואס טוט זיך אין אונזער הארץ דורכן לבוש המחשבה, ווייל דער הארץ, אונזערע געפילן, שטייען אין א התפשטות און זיי קומען אן דורך מחשבה, א מענטש טראכט וועגן דעם, א מענטש, יעדער געפיל וואס מען פילט גייט דורך לבוש המחשבה. איז אויב דער מח האט א שליטה אז די לבושי הנ, די לבושים זאלן זיין אלץ זיינע לבושים, אז ער האט א שליטה אויפן לב אז נאר זיינע לבושים זאלן זיך געפינען אין גוף, איז וועט דער מענטש קיינמאל נישט פילן די נפש הבהמית. איז אזא בינוני וואס עס קען זיין אז אמאל א בינוני וואס מצד דעם וואס מח שליט על הלב איז דער מח שליט אז נאר זיינע לבושים ווערן נתפשט אין גאנצן גוף וואס אזא מין סארט מענטשן וועט ער זיך צוקומען צו נישט עפעס אז ס'טרעפט זיך ער איז געקומען צו א מדריגה וואס א מח איז עד כדי כך האט אזא שליטת המח אז דער מח איז שליט אז נאר די לבושים וואס דער מח וויל נאר דאס קומט אן אין גוף. וועט ער קיינמאל נישט פילן דעם לב זיין דער רב שיימער שבליבו. ס'זעט אויס אז ער שפירט אפילו נישט דעם לב אויך נישט. יא אוודאי. דאס זאגט אז ס'מחשבה, ס'קומט נישט אן מחשבה דיבור מעשה. ס'קומט אן מחשבה אויך נישט. יא דאס זאגט אז ס'קומט נישט מחשבה, דער מח איז שולט עד כדי כך. ס'פארהאן פארשידענע דרגות אט ער רעדט מח שליט על מח שליט על הלב. אז דער לב איז שוין האט תאוה דער מח האלט עס אפ, דא רעדט ער אז ער האט א שטארקע מח שליט על הלב. אזוי ווי ס'פארהאן זאכן ביי א מענטש וואס א מענטש וויל נישט זייער שטארק, מצד דעם וואס ער וויל דאס נישט, זאג מיר זאגט מען למשל סתם בנוגע צו שכחה, פארגעסן, א מענטש פארגעסט א זאך ווייל באמת וויל ער נישט געדענקען דאס, א מענטש וואס וויל טאקע געדענקען א זאך וועט ער נישט פארגעסן וועגן דעם, א זאך וואס א מענטש פארגעסט, אויב ס'פארגעסט זיך א זאך איז א ראיה אז ס'איז נישט נוגע צו מיר אזויפיל דעם ענין, אויב ס'איז נוגע זייער שטארק איז וואלט א מענטש עס געדענקט, איז ס'איז דא אסאך זאכן וואס אויב דער מח וויל עס נישט, אויב דער מח וויל עס נישט, קומט עס נישט אן אין באטראכט. עס איז דא בנפשי דעם ענין, אבער אויב דער מח איז אנטקעגן דעם, איז דער מח שולט אז דער זאך זאל נישט ארויסקומען לפועל. הגם ס'איז דא בנפשי. דער מח קען נישט איבערבייטן דעם לב, אבער דער מח קען פועל זיין אז דער לב זאל נישט האבן קיין התפשטות נישט אינעם גוף האדם. דער מח קען זיין דער שליט אז לפועל וואס זאל עקזיסטירן אין מיין עקספיריענס פון לעבן לפועל נאר וואס דער מח וויל. אבער אויף דעם דארף זיין א מח וואס א מח וואס וואס דער מח וויל דאס מיטן גאנצן מיט א תוקף, ס'איז א שטארקע דרגה אז דער נפש אלוקית זאל טאקע זיין שטיין מיט א תוקף אין מח, יעמאלט קען דער מח זיין א שליט עד כדי כך אז וויבאלד דער מח איז אינגאנצן אפגעפרעגט עולם הזה וועט ער וועט דער מענטש נישט קענען טראכטן די זאכן, וועט עס נישט אנקומען אין באטראכט. דאס מיינט אבער נישט אז דער לב איז איבערגעמאכט געווארן, אין לב אבער איז פאראן נאך נפש הבהמית, ס'איז זייער א זייער א הויכע דרגה, און אף על פי כן איז דאס א בינוני. די ווארט איז א מענ דאס אבער איז נישט נישט א נידריגע זאך דאס איז דער תכלית מיטן מענטשן איז גאנץ נאר הבנה וויפיל ער קען צוקומען בטבע האדם ס'איז זייער א גרויסע דרגה אבער אף על פי כן די אלטער רבי זאגט ער איין זאך זיין נפש הבהמית איז נישט געווארן אויס זיין איך ער האט נאך אלץ זיין איך ער איז געבארן געווארן מיט א איך דער איך איז פאראן איי ער שפירט עס נישט ער פילט עס נישט ס'עקזיסטירט נישט ביי אים ווייל זיין מח איז אין ביי זיין מח איז אפגעפרעגט דעם איך דער מח א מענטש קען טראכטן ווי ער וויל איז דער מח קען זיך איבערהייבן איבער זיין אייגענעם 'איך' און וועלן נאר אלוקות, און מצד דעם פילט ער בכלל נישט זיין 'איך', זיין 'איך' בלייבט בליבו, אין מחשבה דיבור מעשה קומט עס בכלל נישט אן, ווייל דער מח איז שליט, ס'איז א ענין פון שליטה, דאס וויל מען ארויס ברענגען, נישט וואס איז איבערגעמאכט געווארן. ס'איז דא אסאך זאכן, א מענטש, א מענטש אמאל ליגט, געפינט זיך, געוויסע זאכן וואס איז אפגעפרעגט, איז דער מענטש, דאס ווערט מסולק פון זיין סיסטעם די זאכן. בטבע הבריאה איז דא, אזעלכע, אזא מושג. איצטער אבל, מהות ועצמות של נפש אלוקית, דער מהות ועצמות איז דער נפש אלוקית אליין, אין לה שליטה וממשלה על מהות ועצמות של נפש הבהמית, אבער דער איך, דער איך פון נפש הבהמית ווערט דאס איז נישט נשלט, ער איז שולט נאר אין די התפשטות פון די נפש הבהמית, אבער דער מהות פון נפש הבהמית דאס ווערט נישט, דאס, דאס, אויף דעם איז ער נישט שולט. בבינוני כי אם, ווען אבער האט דער מהות יא שליטה? ווען טאקע ווערט דער מהות האדם דער מהות פון נפש האלוקית, נישט נאר דער מהות פון מח, ווען ווערט ווען ווערט דער גאנצן מענטשן, ווען ווערט זיין מהות דער מהות פון נפש האלוקית, ווען ווערט דאס? איז דאס זאגט ער דאס ווערט בשעת התפילה.

ווערט נישט נפקא מינה למעשה. נאך א זאך ווי איך פארשטיי. די נפקא מינה למעשה דאס איז שוין אפילו דער ערשטער דרגה אין בינוני די מחשבה דיבור מעשה טוט ער נישט מען רעדט נישט וועגן דעם מען רעדט נאר וואס פאר א מהות איז דער בסדר וואס וואס וואס אבער לפועל וועט ער ניט קענען עס נישט טאן מען רעדט וואס פאר א מהות איז דער מענטש וואס פאר א מהות איז ער איז ער א מהות וואס וואס ליגט אין געטליכקייט אדער ער איז א מהות וואס איז פארבונדען מיט זיין אייגענעם איך איז אפילו א איד וואס כל ימיו לערנט תורה לשמה איז זיין האט ער נאך אלץ א איך נאר דער איך איז נישט לויט מצד המח.

דאס הייסט מ'דארף פארשטיין, אבער די אלטער רבי זאגט על כל פנים אז בשעת התפילה ביי א בינוני פועל'ט ער ביי זיך אז ס'ווערט ס'ווערט ניק ס'ווערט איין ער איז כופה דעם דעם חלל השמאלי אליין ער מאכט עפעס א שינוי א שוואכקייט אין דעם חלל השמאלי גופא די אלטער רבי רעדט פארשידענע פרטים דא וואס וואס מ'דארף מ'דארף עס פארקלארן די כלל בפני עצמו לאמיר גיין ווייטער איצטער אבל הגם הא נאכאמאל? פרק י"ב, נו? צו ער זאגט אן אנדער ווארט? יא, אתכפיא, וואס ער זאגט לגבי א צדיק, דארטן איז דער ווארט אתכפיא ווערט עס בטל. דארט לאמיר זען וואס די אלטער רבי ענדיגט, וואס איז אתכפיא סטרא אחרא, עס ווערט ניכ, עס ווערט, ער ווערט איינגעבויגן, איינגעבויגן, ער ווערט, עס, ער ווערט, ער ווערט א מוכנע. ביי א צדיק ווערט ער נתבטל, ביי א בינוני בשעת התפילה ווערט דער נפש הבהמית נכנע צום נפש האלוקית, דער מהות פון נפש הבהמית אליין ווערט נכנע צום נפש האלוקית, אבל לא נתבטל לגמרי בבינוני, אלא בצדיק שנאמר בו ולבי חלל בקרבי, והוא מואס ברע, ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס, או שלא בתכלית השנאה כנל. אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן שיכול לחזור וליעור משנתו, ס'איז די הגדרה, ס'איז. ער האט אויך געזאגט א חילוק, ביי א צדיק איז דער רע נתבטל געווארן, ער האט ביי ער האט א מיאוס, וואס פאר א מענטש איז ער, ער האט נישט, ער איז א מענטש וואס וואס האט וואס קען נישט ליידן עולם הזה, א בינוני איז א איד וואס איז דא זמנים אין זיין לעבן וואס זיין גאנצע איך איז אלוקות, אבער מיאוס צו עולם הזה האט ער נישט, זיין גאנצע חשק איז אלוקות, פארוואס? ווייל דער נקודה אין אים וואס איז דא אן איך, ער האט אויך געזאגט כישן, מיר פארשטייען וואס דאס מיינט, דאס מיינט אז ס'איז נאר נישט, ס'קען, די ווארט כישן וויל ארויסברענגען אז ס'קען זיין חוזר וניעור. ס'איז נישט נתבטל געווארן, ס'איז נישט נתבטל געווארן. ס'איז דא נאר ס'איז נישט אקטיוו, דאס הייסט כישן. ס'איז אין א שלאפעדיגע אופן. פארוואס איז עס נישט אקטיוו? ווייל ער איז מוכנע געווארן, ווייל ער האט מכניע געווען, מען האט ארויסגענומען זיין תוקף. דאס איז די חילוק פון פון בשעת התפילה און שלא בשעת התפילה. שלא בשעת התפילה, ער איז בתוקף, נאר דער מח לאזט נישט זיין נתפשט. בשעת התפילה שוואכט מען אים אפ אז ער קען נישט נתפשט ווערן. מען שוואכט, מען שוואכט אים אפ, ביז ער גייט שלאף, ביז ער ווערט, ער ווערט, ער איז נכ, ער איז מוכנע. כך הרע בבינוני כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע ותפילה שלבו בוער באהבת הוי' ואחר כך יכול להיות חוזר וניעור. אקעי, די פרט, די פרטים איז, ווען מיר וועלן ווערן נענטער צו די מדריגות וועלן מיר בעסער פונאנדער קלייבן די ענינים. ולכן היה רבה מחזיק עצמו כבינוני, דערפאר האט רבה זיך געהאלטן פאר א בינוני.

האט געהאט אן אהבה רבה בליבו כל היום כולו, זיך אריינטירן אזא מדריגה, א איד האט אהבה רבה, האט געהאט אהבה רבה כבשעת קריאת שמע די גאנצן טאג, כל היום כולו האט ער געהאט א בגלוי'דיגן אהבה צום אייבערשטן, דאס איז נישט נאר מצד מח שליט על הלב, עס האט געהאט אן אהבה גלויה בליבו צום אייבערשטן כל היום כולו, עס איז געלויכטן ביי אים אהבת הוי' בליבו כל היום כולו, יא יא, אזוי ווי ביים דאווענען, כבשעת קריאת שמע ותפילה, ונדמה בעיניו, און אף על פי כן ווי האט ער זיך געהאלטן פאר א בינוני, ווייל נדמה בעיניו כבינוני המתפלל כל היום. ער האט זיך געהאלטן אז עס איז נישט דאס איז ער האט געהאט אהבת השם בליבו באופן קבוע תמיד, ס'איז נישט די גמרא זאגט פון אים ס'איז נישט וואס ער וואס ער ער האט יעדן טאג ער האט געהאט אהבת השם בליבו כל היום כולו אף על פי כן ער האט געהאלטן ביי זיך אז אז אז ס'איז מצד נישט ווייל איך בין איבערגעמאכט געווארן נאר ווייל די נפש אלוקית לייכט

רבה איז א דרגה נעלית מער דעם בינוני איז דארט די נקודה נאר איז.
ווער האט געהאט אזא טעות?
אקעי.

ובינוני די פשט אז ער סאיז דא ביי אים א נפש הבהמית די נפש הבהמית דאס איז נישט איבערגעביטן געווארן בליבו סאיז סאיז דא ביי אים זיין איך וואס איז נפש זיין אייגענעם איך אבער דען זיין מח דערהערט גדולת אין סוף און במילא מח שליט על סוף כל סוף דער נקודה פאלט צוריק צו מח שליט על הלב סאיז דא דרגות אין מח שליט על הלב מח שליט על הלב במילא איז דא אהבת השם בליבו בשעת סלייכט אהבת השם ווערט נתבטל אהבת עולם הזה אבער סאלץ שטאמט פון דעם וואס מח שליט על הלב ובמילא איז ער מעורר אהבת השם. לפועל דער ציווי אין תורה, דער אלטער רבי רעדט דאך פאראן א ציווי אין תורה אז ואהבת את ה' אלקיך, יעדער דארף ליב האבן דעם אייבערשטן, דא אהבת השם און יראת השם, יעדער דארף ליב האבן דעם אייבערשטן, דארף דינען דעם אייבערשטן, דינען דעם אייבערשטן בליבו, בכל לבבך, דער אלטער רבי זאגט, גייט מבאר זיין אין ספר התניא, קרוב אליך בפיך ובלבבך לעשותו, מען זאל דינען דעם אייבערשטן נישט נאר לפועל, דער ציווי התורה איז א איד בליבו זאל זיין דעם אייבערשטנ'ס א איד. מען זאל וועלן אלוקות, דער אלטער רבי דאך מיט, דער אלטער רבי מבאר פאראן אז פאראן נפש אלוקית, און דער ציווי התורה איז אז דער מענטש זאל איבערבייטן זיין לעבן, זיין לב, זיין הארץ, דער מח איז נישט מיין מציאות, דער מח איז וואס, א מענטש קען זיך איבערהייבן איבער זיך, אבער דער מענטש זאל איבערבייטן זיין לב, ער זאל האבן אהבת השם, דאס איז די מצוה, ואהבת את השם אלוקיך, די שאלה איז, א בינוני טאקע, אין זיין מח האט ער געמאכט א שינוי. געמאכט א שינוי זיין מח דאס קען זיין מען האלט נישט ביי דעם אבער א בינוני די דרגא וואס דער אלטער רבי רעדט דא אין מח האט ער געמאכט א שינוי ער פארשטייט ער איז מתבונן ס'לייכט ביי אים אין מח גדולת אין סוף ברוך הוא און ער קומען צוגעקומען צו א החלט אז אז רצונו של מח איז אלוקות דאס איז איז זיין מח איבערגעביטן געווארן געווארן אין זיין קאפ לייגט זיך ביי אים געטליכקייט אבער בליבו איז נאר בשעת התפילה האט ער ליב דעם אייבערשטן נאכן דאווענען אבער קען ער ליב האבן עולם הזה.

אויב א זאך איז נאר א געדוכטע זאך, איז דאס בכלל נישטא במציאות, נישטא וועגן וואס צו רעדן. א זאך וואס א מענטש ער נארט זיך אז ער האט דאס, ער נארט זיך דאס, איז דאס נישט במציאות בכלל, נישטא וועגן וואס צו רעדן. פריער דארף דאס זיין, ער האט טאקע ליב דעם אייבערשטן, דער בינוני האט טאקע ליב דעם אייבערשטן, דער אלטער רבי זאגט הגם ער האט ליב דעם אייבערשטן, אבער וויבאלד אבער עס איז א צייטווייליגע זאך, איז דאס נישט קיין אמת'ע מציאות, נישט קיין אמת'ע מציאות מיינט, אז אויב ס'איז נישט קיין בר קיימא, איז דאס באמת, באמיתות איז דאס קיין מציאות נישט. באמיתות איז דאס קיין מציאות נישט יעדע זאך וואס איז נישט קיין קיין דבר קבוע אזא זאך וואס איז וואס איז א דבר עובר איז דאס נישט קיין מציאות אמיתית ס'איז דא פארשידענע זאכן מיר טראכטן נישט בדרך כלל מיר זאגן די מושגים אמת ושקר טראכט מען נישט אין די אין די מושגים אמת ושקר מיינט צו דער זאך איז א סתם א שקר עס עקזיסטירט בכלל נישט ס'איז סך הכל א אויסגעדוכטע זאך און אמת אז די זאך איז דא אפילו א זאך וואס איז דא אבער צו דען איז דער זאך דאס איז דער זאך איז דא איז דאס טאקע דער תכונה פון דער זאך עס זאך דאס וואס דער טיש געפינט זיך אין דער צימער נישט קיין דבר אמיתי דער טיש קען זיין אויפן גאס איז דער טיש פארבונדען באמת מיט דער צימער דער טיש איז נישט באמת דא עס איז טעכניש עס איז טעכניש געפינט זיך דא אז מען נעמט אוועק דעם טיש פון דער צימער איז דער צימער געבליבן פונקט די זעלבע זאך וואס איז געווען פריער און דער טיש בלייבט די זעלבע זאך וואס איז געווען פריער איז דאס וואס איז געווען דא א טיש צען מינוט האט עס עפעס א ווירקונג אויף עפעס? עס האט עפעס א משמעות? עס האט קיין משמעות נישט. חוץ פון די, אוודאי בשעת ס'איז פאראן איז דאס דא, אבער צי ס'האט עפעס משמעות צו דעם וואס איז פאראן דא א טיש אין דעם צימער? איז א מענטש האט אהבת השם, לאז איך, א מענטש האט אהבת השם, איין מאל אין זיין לעבן האט ער אהבת השם. לאחר דעם וואס ער האט שוין נישט אהבת השם, בלייבט קיין רושם נישט פון די אהבה וואס ער האט געהאט א טאג פריער. עקזיסטירט נישט. און בשעת ער האט אהבת השם, וואס איז די משמעות וואס אין יענעם מאמענט פילט ער אהבת השם? די מצוה איז אז אין א מאמענט אז דו זאלסט פילן א רגש פון אהבה, דאס איז די מצוה. צו א מענטש זאל האבן טאקע אהבת השם באמת, א מענטש זאל טאקע ליב האבן דעם אייבערשטן. אויב אויב ביי דעם מענטשן, אויב ס'איז א זאך וואס איז א דבר עובר, ס'איז נישט קיין דבר תמידי, און קומט אויס אז ער בכלל האט נישט ליב דעם אייבערשטן, ער מיט דעם אהבה צוויי באזונדערע זאכן, אמאל האט ער ביי זיך א רגש אהבה, וואס פאר א משמעות איז דא אין דעם? ס'איז דא עפעס א משמעות אין דעם? וואס איז דער פוינט אין האבן א רגש אהבה מזמן לזמן? עס איז בכלל נישט קיין מציאות, לאחר וואס דער רגש אהבה גייט אוועק איז דאס גארנישט נישט ווערט, און בשעת ס'איז דא איז דאס טעכניש פאראן, טעכניש האב איך עפעס א, פיל איך א רגש אהבה, דאס איז נישט געווארן פארבונדן מיט מיין מציאות בכלל נישט, דאס איז די שאלה וואס דער אלטער רבי רעדט דא, דאס איז אינטערעסאנט, דער תניא אין די מהדורא קמא איז נישטא דער גאנצער דער גאנצער אריכות וואס דער אלטער רבי רעדט דא, דאס איז א דאס איז א דאס איז א עס איז דאס מיר זענען נישט איינגעוואוינט בכלל צו דעם ענין, אז א א א דבר א דבר וואס איז נישט אמיתי איז דער פשט אז ס'איז נישט קיין מציאות, ס'איז פאראן מען קען דאס זאגן אז באמת ס'דוכט זיך אז ס'פאראן, ס'איז נישט באמת פאראן. אויב איז א זאך וואס איז נאר א דבר, א זאך וואס גייט אריבער, איז דער זאך נישט קיין פאראנענע זאך. דאס איי דו זעסט עס, ס'איז דא, אקעי, דאס איז עפעס א דבר העובר, ס'האט נישט קיין, ס'האט נישט קיין, ס'האט נישט קיין ממשות אין זיך, אזוי ווי א זאך וואס האט נישט קיין, האט נישט קיין מששא, ס'איז אן עקספיריענס פאר א מינוט. דער זאך מצד עצמו איז קיין מציאות נישט. איז דאס גארנישט נישט ווערט. דער אהבה גופא איז גארנישט נישט ווערט. דאס איז אפשר דער המשך דאס פרעגט אלטער רבי והנה מדת אהבה זו האמורה בבינונים בשעת התפילה דער מדת אהבה וואס ער האט נאר בשעת'ן דאווענען על ידי התגברות נפש האלוקית אלטער רבי מדגיש דער פון וואנעט שטאמט דער אהבה ווייל ער האלט ביי דעם דאס איז זיין לב האט ליב דעם אייבערשטן נאר ווייל די נפש אלוקית האט ליב די נפש איז זיך מתגבר איז לייכט ביי אים אהבת השם איז דאס וואס האט צוטון דער אהבה וואס איז זיין אהבה צו ער פילט עפעס א רגש אהבה וואס האט בכלל נישט צוטון צו איז התגברות נפש האלוקית כולו. הנה לגבי מדרגת הצדיקים עובדי השם באמת לאמיתו איז אין בחינת אהבה, אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל. לגבי לגבי צדיקים וואס זייער גאנץ וואס זיי דינען די אייבערשטן מיט אן אמת, וואס הייסט דינען די אייבערשטן מיט אן אמת? אז זיי טאקע זענען עובדי השם, זיי זענען געווארן עובדי השם באמת, זייער מציאות איז דאס אהבה געווארן, זיי טאקע ציען זיך צום אייבערשטן, לגבי א צדיק איז דער בינוני איז דאס איז בכלל נישט אהבת השם, דאס איז גארנישט. לגבי א צדיק איז דער בינוני אין דעם פונקט אזוי ווי א רשע אין דעם נקודה, ער ער מען קען אים נישט חל זיין דעם ווארט אז ער איז עובד את השם, לפי לפי אין בחינת אהבה זו נקראת בשם עבודת אמת כלל, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, וכתיב שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר.

אבער לגבי הבינונים איז דאס אמת. לגבי הבינונים איז דאס א דבר של קיימא, דאס איז א דבר נצחי, א זאך וואס איז אמת, א זאך וואס איז א בר משמעות. הגם אז א צדיק, לגבי די מדריגה וואס הייסט ביי א צדיק א דבר אמיתי, איז דאס בכלל נישט קיין דבר אמיתי. אבער לגבי א בינוני איז דאס אמת'ע זאך. אז וועט שפעטער מבאר זיין וואס איז די פשט אין דעם אז נקראת עבודה תמה באמת לאמיתו שלהם איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים זיי זענען געדע דאס איינע פון די שטעט דער אלטער רבי זאגט עס איז דאס איז א גרויסער חילוק אויב א מענטש למשל דער אלטער רבי איז מדגיש איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים אויב א מענטש איז אז אויב א מענטש דינט דעם אייבערשטן נישט לפי ערך ווי נישט ווי ער האלט, ער האלט ביי א נידעריגערע דרגה און ער דינט דעם אייבערשטן עפעס ער כאפט מלאכים ווי מען זאגט ער דינט דעם אייבערשטן עפעס אין א העכערע דרגה יעמאלט איז דאס איז דאס נישט זיין אמת איז דאס איז דאס גארנישט בכלל. ווען זאגסטו אז ס'קען זיין אז אז א מענטש זאל האבן א רגש אהבה וואס איז נישט קיין דבר תמידי ס'איז נאר א דבר זמני אבער עס זאל אנגערופן ווערן אז עס איז דוקא פארבונדן מיט דעם טאקע, עס איז אן עבודת אמת, אויב עס איז פארבונדן מיט זיין אייגענעם אמת. אזוי ווי ער זאגט יעדער מענטש, יעדער מענטשן האט זיין אייגענעם אמת, זיין אמת לאמיתו, און אויב ער טוט די עבודה וואס איז מתחייב מצד זיין מדריגה, ווערט דאס אנגערופן עבודת אמת. אבער אויב ער טוט אן עבודה וואס איז נישט פארבונדן מיט זיין מדריגה, טוט עפעס א זאך וואס איז נישט נישט לפי ערכו, איז דאס איז דאס גארנישט. הגם ער נארט זיך נישט, א מענטש וואס נארט זיך.

דאס דארף מען מעיין זיין צו צו ס'איז ריכטיג דער ווארט. וואס הייסט אהבת השם? וואס הייסט? וואס הייסט אהבת השם? דער אלטער רבי זאגט אהבת השם מיינט נישט זען אז די דארפסט גיין איך האב ליב דער וועלט, מען האט ליב גאר זייער א שיינע וועלט, די אייבערשטער האט עס באשאפן, האב איך אים ליב, פארוואס נישט? ס'איז אזוי שווערע עבודה פועל זיין אהבת השם? די אייבערשטער האט געגעבען וואס א מענטש האט, ער האט עס ליב, די אייבערשטער האט אים געגעבען דארף ער ליב האבן דעם אייבערשטען, נישט וועגען דעם רעדט זיך דעם ענין פון אהבת השם, אהבת השם רעדט זיך אז מען זאל ווערען א עובד השם, וואס האט ליב, מיט וואס זענען מיר פארבונדען, וואס זענען מיר, א מענטש האט ליב זיך, דאס האט ער ליב, דאס קען נישט בייטען מיטען א דרשה אז איך האב ליב א זאך וואס האט נישט צו טאן צו מיר. דער אייבערשטער איז די פשט א מענטש זאל ליב זאל דערהערן אז ס'פאראן אן אמת וואס איז וואס איז וואס איז וואס איז נישט דעם וואס דער אמת אז דאס איז דער איינציגער אמת דאס איז די איינציגע מציאות אז דאס איז דער איינציגער אמת און לגבי יענעם אמת ווער איך נתבטל ער איז די בלי גבול און איך ווער נתבטל און דאס האב איך ליב. א מענטש האט ליב וועלט ער האט ליב און ער האט ליב די שיינע טבע וואס ער זעט און ער האט ליב דער וואס האט עס געמאכט ער האט ליב דאס אז ער האט ליב דא האט ער נישט ליב א נקודה פון אייבערשטן.

ביטול, אז דו ווילסט אז דער וועלט זאל נישט זיין, אדער אז איך זאל נישט זיין, דאס וויל, דאס וויל איך אינגאנצן נישט. אייאם אט איז דער פשט אז דער אייבישטער וואס ער איז אין סוף און ער איז די אמיתית המציאות ווילסטו עס נישט, האסט עס נישט ליב, האסט ליב נישט זיך. אויב אז מען דערהערט באמת דער ווארט דער אייבישטער איז דער בורא עולם, וואס איז דער אייבישטער דער בורא עולם? איז אלץ וואס איז דא איז אני נבראתי פאר אים. מיר האבן ליב דעם ענין אז מיר זענען אים, מיר זענען די וואס זענען באשאפן געווארן, ער איז אונזער באשעפער, איז ער האט אונז געגעבן ווער מען איז, און וואס דארף זיין אונזער גאנצער אונזער גאנצער אינטערעס און טון פארן בורא, ער האט אונז באשאפן, מיר זענען סך הכל די די זיינע באשעפענישן. זי זאגט דאס איז א קליינע איך ווייס א מענטש אזוי ווי א מענטש אזוי ווי ער קוקט אויף אונזער אייגענע בגד א בגד נישט קיין אייגענע עפעס א אייגענע מציאות וואס איך האב דיר געקויפט איך האב דיר געמאכט איך האב דיר תופר געווען דו באלאנגסט צו מיר האסט נישט קיין אייגענע זאך דער אייבערשטער האט אונז געמאכט האט אונז באשאפן באלאנגען מיר צו אים מיר האבן ליב דער מושג אז אונז לעבן נישט צוליב זיך נאר מיר זענען עבדים להקדוש ברוך הוא צו א מענטש וויל א מענטש וויל זיין לעבן א מענטש וויל זיין גוט דאס וויל א מענטש א מענטש וויל אז זיין מציאות זאל זיין ווי עס דארף צו זיין. און ער דינט דעם אייבערשטן ווייל ער וויל האבן, ער וויל האבן עפעס מער, ער וויל האבן גשמיות, ער וויל האבן רוחניות, דינט ער אלץ פאר זיך, נישט פאר, נישט צוליב דעם אייבערשטן. דאס הייסט נישט אהבת השם, נישט וואס איך האב ליב, איך האב ליב דעם אייבערשטן האב איך ליב, איך האב ליב זיך, און דער אייבערשטער איז דער וואס איז מיין מקור, בין איך זייער צופרידן אז דער אייבערשטער איז מיין מקור. דא נענט, דא איז נישט דער ווארט אהבת האלוקות, אהבת האמת, איך האב ליב דעם בורא, בתור בורא האב איך אים ליב, בתור אים. ווייל אויב איך דערהער דער ווארט בורא עולם, און במילא ווערט בין איך מאבד די חשיבות אין מיין מציאות, ווייל אויב א מענטש דערהערט אז ער איז א נברא, ער איז באשאפן און דער אייבערשטער איז דער מקור המציאות, פארלירט זיך דעם חשיבות אין זיין אייגענעם איך, וואס איז דיין גאנצער פאקוס אין דיין אייגענעם זיך? און ביי ביי א מענטשן ווי א מענטש ווערט געבארן, דער אייבערשטער האט באשאפן א מענטשן, איז זיין וואס געפינט זיך אין אים איז נאר זיין אייגענער איך, דאס ליגט אין אים, דאס איז זיין גאנצער לעבן. בזה כל מהותו. דער אלטער רבי זאגט, דער נפש הבהמית א מענטש ווערט געבארן, דער נפש וואס ער שפירט נאטירליך איז, איך וויל אז מיין לעבן זאל זיין גוט, איך זאל, איך זאל זיין בסדר, א מענטש וויל זיך, דאס וויל א מענטשן, נישט זיך, דאס וויל א מענטשן אינגאנצן נישט. דער נפש אלוקית איז נישט זיך, אבער דער מענטש וויל נישט, וויל נישט, נישט זיך, א מענטש וועט געבן א דרשה ווי גרויס דער אייבערשטער איז, אבער קיינער איז נישט גרייט, דער רבי זאגט, אוועקגעבן פונעם אייגענעם 'איך', וואס, וואס, זיי האבן געלעבט מען האט געדרוקט עפעס א פארברענגען פון ר' מיילך צוויבל איז מסתמא אז די מעשה'לע האט א מקור א מעשה'לע אז אמאליגע צייטען אין רוסלאנד כ'ווייס ס'איז געווען מענטשען זענען געווען זייער איבערגעגעבען צו דער ממשלה געווען זייער געטריי איך האב אמאל געזאגט א מענטש דו ביסט גרייט וועסט האבן איך ווייס צוואנציג הונדערט עגלות און א טויזנט שענט די שענסטע פערדן ביסט גרייט איבערגעבן צו דער צו דער קיסר צו איך ווייס דער ניקאליי ער זאגט אוואדע אלע אלע פערדן וואלט איך אויפגעגעבן די ממשלה די מלוכה און וואלסט געהאט עפעס צוואנציג די שענסטע הייזער וועסטו אלץ איבערגעבן צו צו צו דאס. אלץ איבערגעבן צו צו די ממשלה, געהאט אלע, אלץ איבערגעבן צו די ממשלה, זאגט, דו וואלסט געהאט דריי טשיקענס מיט מיט צען קאטשקעס, וואלסטו איר געגעבן, וואלסטו געווען גרייט געבן דאס צו די ממשלה, דאס דארף איך, דאס דארף איך איבערטראכטן, זאגט, וואס עפעס, ער זאגט, דאס האב איך, די אנדערע זאכן, די אנדערע זאכן דאס האב איך נישט, ער זאגט, דאס האב איך, עפעס, זאג, א מענטש, מען רעדט וועגן גדולת הבורא, ס'רעדט זיך בכלל נישט אז ער זאל עפעס אוועקגעבן פון זיך, גוט, אקעי, ער געפינט זיך אין זיין ד' אמות, און דאס האט ער ליב, און דאס בלייבט, דער אייבערשטער האט אים באשאפן דאס.

און וואס ער ליגט, און דאס וואס ער ליגט, ער ליגט נישט אין זיך, אים גייט נישט אן זיין אייגענע מציאות, זיין אייגענע שלימות, אים נוגע דינען דעם אייבערשטן, דאס הייסט, דאס הייסט אהבת השם, און דאס האט ער ליב. ער שטרעבט זיך, ער שטרעבט זיך צום אייבערשטן שטרעבט ער זיך, ער שטרענגט זיך צו דינען דעם אייבערשטן. דאס איז, דאס איז, דאס איז, דאס איז א, דאס איז א מדריגה. און דער אלטער רבי זאגט, א מענטש זאל צוקומען צו דעם, ער האלט טאקע נישט ביי דעם, לפועל, זיין גאנצע לעבן זוכט ער דינען דעם אייבערשטן, דער בינוני זאגט א בינוני המתפלל כל היום כולו, דער בינוני וואס וואס ער דינט דעם אייבערשטן און מקיים תורה ומצוות, אבער דער בינוני פרעגט ביי זיך, צו דען וויל איך, צו דען זוך איך דעם אייבערשטן טאקע, אדער איך זוך זיך? סוף כל סוף, וואס איז באמת? וואס איז באמת ביי מיר? מיין מח טאקע וויל דער אייבערשטער, אבער וואס וואס וויל איך, וואס זוך איך, לפעול ממש, סוף כל סוף איז מיין אייגן מיין מציאות איז נאר מיין איך, איי לפעול ממש וויל איך דעם אייבערשטן בשעת התפילה, בשעת'ן דאווענען, דאס א דבר עובר, וואס פאר א משמעות האט דאס, דאס איז א טעכנישע זאך, עס איז א גרויסע עבודה אבער עס האט נישט קיין, עס איז נישט קיין דבר אמיתי ביי מיר, לאחרי כל יגיעתי, און וואס זוך איך, זוך איך מיין אייגענעם איך, זאגט דער אלטער רבי ניין, וויבאלד אז ס'איז פאראן א מושג אז דאס איז זיין אמת, אז באמת זוכסטו אלוקות, דאס איז זיין, דאס איז דיין אמת, דאס זאל מען פארשטיין, דאס איז דיין אמת, באמת לאמיתו שלהם, דאס זאגט דער אלטער רבי. אז אז מיר זאגן אז אויב מ'זאגט אויב די מושג פון אמת איז אין קו המידה, אמת צו נישט, איז יעמאלט א צדיק אמת א בינוני נישט אמת, דער אלטער רבי זאגט אבער וויבאלד ס'איז פאראן א מושג אז יעדער איינער האט זיין אמת, איז אין זיין אמת אין זיין מדריגה איז דאס אמת, אבער זיין אמת מיינט אז ער דינט דעם אייבערשטן כפי מדריגתו, אויב ער דינט דעם אייבערשטן לא כפי מדריגתו, איז דאס איז דאס איז נישטא דעם ענין פון אמת לאמיתו שלהם,

זאגן אזוי, וואס איך זאג אז די נקודה איז, איינע פון די נקודות איז, בדרך כלל, אז מען רעדט, מען רעדט, מען מוז זאגן עבודת השם, יעדע, א מענטש וויל צוקומען צו א געוויסע מדריגה פון שלימות, דאס איז דער יסוד, אז נישט, כ'מיין א ווארט פון רבי'ן רש"ב, ער זאגט אז דער אייבערשטער האט, איז ברוך אתה ה' מתיר אסורים, ער האט מתיר געווען דעם איסור פון, מען קען נישט אנהייבן דינען דעם אייבערשטן אז מען טראכט נישט וועגן זיך. מ'קען נישט אנהייבן דינען דעם אייבערשטן ווייל מ'טראכט וועגן דעם אייבערשטן, דאס גייט נישט, א מענטש טראכט וועגן זיך, איז דער אייבערשטער האט מתיר געווען דעם איסור אז מ'זאל אריינקריכן, מ'דארף אריינקריכן עבודת השם צוליב דעם, א מענטש הייבט אן דינען דעם אייבערשטן ווייל ער זוכט, ער זוכט עפעס, ער וויל עפעס, ער וויל עפעס א שלימות, ער וויל עפעס, און מצד דעם, ער וויל זיין, מ'לערנט תניא, מ'וויל זיין עפעס יענע דרגה, זוכט ער אלעמאל קריכן דארטן, דער אלטער רבי זאגט. אויב דו ווילסט אז די עבודה זאל זיין באמת, דארפסטו זוכן דיין אייגענעם אמת. אויב דו זוכסט זוכסט מדריגות, איז דאס א סתירה צום אמת. בכלל א מענטשן, בכלל א נברא זאל האבן עבודת השם באמת איז בכלל נישט שייכות. דאס הייבט אן דער אלטער רבי. א צדיק דינט דעם אייבערשטן מיט אן אמת. א רעגולער מענטשן, באמת איז זיין אייגענעם 'איך'. אלוקות איז נישט אמת. נו, דער אלטער רבי זאגט פאראן אבער אזא מושג אז ס'פארהאן אמת לאמיתו שלהם. אבער בכדי זיין אמת לאמיתו שלהם דארף ער זוכן דינען דעם אייבערשטן וויפיל וויפיל וויפיל ער קען אריינברענגען אלוקות אין זיך און נישט זוכן מדריגות. אויב ער זוכט מדריגות, איך זוך עפעס העכער, איז דאס איז בסתירה אז ס'זאל זיין שייכות צו זיין אמת.

א מענטש וויל דינען דעם אייבערשטן מיט אן אמת, דארף ער, דארף ער זוכן, דער אלטער רבי זאגט, אמת איז איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינונים, ער זאל זוכן זיין וואס, ער זאל זוכן טון וואס דער אייבערשטער וויל פון אים, און נישט זוכן, נישט זוכן אנקומען צו הויכע מדרגות. אז מען זוכט אנקומען צו הויכע מדרגות, איז נישט שייכות בכלל דעם גאנצן ענין. ער זאל זוכן טון וואס דער אייבערשטער וויל פון אים, יעמאלט האט ער זיין אמת, און ער קען טאקע דינען דעם אייבערשטן מיט זיין אייגענעם אמת, אויב ער זוכט דינען דעם אייבערשטן וויפיל דער אייבערשטער וויל אז ער זאל אים ער זאל אים דינען, איז זיין עבודת השם וועט זיין מיט אן אמת, און אויב ער זוכט ער זוכט זיין הייך, זיין פאר זיין דאס איז דאס א סתירה צו דעם ענין. דער אלטער רבי איז דא מדגיש איש אז אז אז אף על פי כן לגבי מדרגת הבינוני נקראת עבודה תמה עבודה באמת לאמיתו שלהם איש איש כפי מדרגתו במדרגת הבינוני דאס וואס עס ווערט אנגערופן עבודה תמה פאר א בינוני איז דאס דער גמר דאס איז דער תכלית דאס איז איינע פון די פון די חידושים באמת פון תניא אזוי האט מען אלעמאל פארשטאנען זאגן אלעמאל איך זאג איך מיין נישט שניגער איך ווייס נישט וואס אלעמאל וואס מיר פארשטייען היינט על כל פנים איז אז דער אז ס'דא איין איין מטרה דארף זיין א צדיק די צדיק קען נישט קומען צייט צו צוקומען צו א צדיק, דער אלטער רבי זאגט ניין, ס'איז פאראן א גמר אין א בינוני, א בינוני ווערט אנגערופן עבודה תמה, א בינוני נישט אינמיטן וועג, ס'איז פאראן צוויי, ווי מען זאגט, צוויי דרכים וואס דער אייבערשטער וויל, ס'איז פאראן איין שלימות, וואס שלימות אין א צדיק, פאראן א צווייטע שלימות, די שלימות אין א בינוני, ס'איז א צווייטע שלימות, און א און און און א גמר, און עבודה תמה, די לשון הגמרא, אין הלכה, עבודה תמה לגבי לגבי קדשים, אז ס'איז פאראן א עבודה וואס איז נאר א הכנה, איז דא עבודה תמה, דאס דאס דאס איז דער גמר הדבר, א בינוני, דאס גופא איז א גמר. ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין אמצע. א בינוני דאס דער אלטער רבי רופט אן אין די משביעין אותו תהי צדיק פאר דער אלטער רבי תהי צדיק מיינט בינוני. דער גמר איז בינוני טאקע. אבער א בינוני בכדי אז דאס איז בכדי אז א בינוני'ס עבודה זאל זיין עבודה תמה עבודה מיט אן אמת דארף א בינוני זיין גרייט אז אז איך וויל דינען דעם אייבערשטן מיט מיט וואס דער אייבערשטער וויל, דארף ער זיין דארף ער וויסן זיין דער דער בינוני דארף האבן דעם ביטול ביי זיך אז איך וועל נישט זיין קיין צדיק און ער זוכט נישט זיין זיין א צדיק, אויב דער בינוני זוכט זיין א צדיק איז דאס איז נישטא דעם ענין. דער אלטער רבי זאגט, ער וועט עס ווערט אנגערופן אז ער זאל עס וויסן אז דאס איז דער ענין, א בינוני איז א מטרה בפני עצמה, אויב דאס איז די מטרה, און איך וויל זייער, דער איד וואס די אלטער רבי רעדט דא וויל זייער שטארק זיין א צדיק מסתמא, זיי דער איד אזא אזא מין סארט איד, די אלטער רבי זאגט אים אויב דא דא דא האלטסטו, זאלסט וויסן זיין אז דא האלטסטו און נאר דורך דעם קענסטו צוקומען צו צו א ענין אמיתי, ווען זוכן אנדערש איז דאס נישט שייכות מיט דיין אמת.

הואיל ובכח נפשם האלקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם. בהתגברותה בשעת התפילה מדי יום ביום על ידי הכנה הראויה לכל נפש. אלטער רבי זאגט אז ס'ווערט אנגערופן ענין אמיתי ווייל ער קען עס מעורר זיין יעדן טאג. כפי ערכה ומדרגתה. אקעי, דער נקודה דא איז, די אלטער רבי רעדט א גאנצע הסבר אין דעם, אבער דער נקודה וואס די אלטער רבי וויל ארויסברענגען איז אז אז. אז ס'פאראן, די נקודה וואס דער אלטער רבי רעדט איז אזוי, מצד עצמו, אז מ'איז מדגיש דעם ענין מצד עצמו, אז מ'קוקט באופן חיצוני, באופן חיצוני זאגט מען אז ס'פאראן א מענטש און דער מענטש איז זיין גאנצע מהות איז זיין אייגענעם 'איך', זאגט ער און ער פרואווט, משליט זיין אויף זיך די נפש האלוקית, זאג סוף כל סוף איז וואס פאר א אמת איז דא אין דעם וואס ער וואס ער איז וואס ער וואס ער וואס ער פועל'ט ביי זיך עפעס שולט אין אים זיין נפש האלוקית ס'איז נישט דא קיין אמת נישט אין דעם די אלטער רבי זאגט אז בפנימיות אויב א איד טוט אלץ וואס ער קען צו פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן איז בפנימיות אט דאס איז אט דאס איז אט דאס איז זיין אט דאס איז זיין אמת'ע פנימיות. אט א די חיצוניות'דיגע מצב, אט דער חיצוניות'דיגע צורה, וואס ער איז זיך מתגבר דינען דעם אייבערשטן, אויב ביי דעם האלט ער און אין דעם ליגט ער, און ער טוט עס ווייל מיט דעם ווייל ער וויל דינען דעם אייבערשטן, איז דאס דווקא זיין אמת'ע מהות. נישט, א מענטש'ס אמת'ע מהות איז נישט וואס זיין 'איך' איז. אט אט דער צורה פון עבודת השם, אויב ער דינט דעם אייבערשטן מיט אן אמת, אט דאס איז זיין אמת'ע פנימיות. פארדעם האט דער רבי געזאגט א ווארט אז שפת אמת תכון לעד, אבער די עצם זאך, א מענטש דינט דעם אייבערשטן, קוים קוים האט ער אהבת השם, איך ווייס, אויב דאס איז זיין, ער זוכט טון מיט זיין אייגענעם אמת, איז, זאגט דער ווארט פון בעל שם טוב, במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא, על דרך זה אז א מענטש, וואו א מענטש וויל זיין, וואו א מענטש וויל באמת זיין, אט דאס איז זיין אמת'ן פלאץ.

איז דערפאר דערפאר ביי חסידים איז געווען אזוי אזא גרויסע הדגשה נישט אויף די וויפיל דער אהבה איז נישט געווען אזוי נוגע אט וואס איז איז זאל זיין באמת וויפיל אהבת השם איז פאראן דאס דאס דאס דאס איז א דבר חיצוני א גרעסערע אהבת השם מער יראת השם מער התבוננות ווינציגער התבוננות נישט דאס איז דער עיקר דער עיקר איז פריער דער איז דער עיקר איז געווען אז מען זאל אז דער יסוד אז מען זאל זוכן אז מען זאל זוכן דינען דעם אייבערשטן מיט אן אמת. מען זאל זוכן ס'זאל זיין באמת, נישט זוכן מדריגות. אהבת השם צוליב צוליב זיין א בעל מדריגה פון אהבת השם איז היפך דעם גאנצן ענין. אויב מתוך זה אויב מתוך זה טוט מען זיך מתבונן אין גדלות השם, מ'האט מ'האט זאגט די גאנצע מושג וואס מ'האט געגעבן מער צייט אויף הכנה ווי אויפן גוף הענין, פארוואס? מ'האט געגעבן מער צייט אז אז אז מען זאל אז דער אמת זאל זיין, במילא וואס דער ענין איז איז שוין נישט אזויפיל נוגע, וואס דער ענין וועט זיין וועט וועט עס זיין וועט עס זיין מיין אמת. עס איז עס איז אן אנדערע הדגשה, נישט נישט דער הסתכלות איז ווי גרעיס און ווי קליין דער אהבה איז, דער התרגשות איז דער אהבה איז ווייל אויב יעמאלט אויב ס'איז א דבר תמידי איז איין זאך, אויב עס איז נישט קיין דבר תמידי איז דאס גארנישט, ווי וועט עס זיין עפעס א דבר מש אז אז איך האב טאקע עס איז טאקע פארבונדען מיט מיר, אויב עס איז מיט אן אמת, עפעס דער עיקר זאך אז ס'זאל זיין טאקע מיט אן אמת. און דער צורה פון דער אהבה איז דאס נישט דאס איז נישט נישט דאס איז דער עיקר ענין דער אלטער רבי רעדט דא יעצט איז דא א גאנצע הסברה דא איך ווייס נישט צו צו מען זאל אריין גיין אין דעם איך וועל בעסער אנהייבן פרק יד דאס איז מער מער גרינגערע זאכן וואס וואס דער אלטער רבי הייבט אן רעדן אביסל מער למעשה וואס מ'דארף נישט אזויפיל

בפועל, אויב א מענטש האט ער אימער צו גוטע, איך ווייס, איינער גיט ער איז מפרנס א געוויסן מענטשן, האט ער אים ליב, ער האט אים ליב, ער האט ליב זיין פרנסה, דער גאנצע מציאות פון יענעם איז וואס ער איז דער מקור פאר זיין פרנסה, האט ער, נישט דאס איז דער מציאות פון יענעם, נישט דאס איז ווער ער איז. דער גאנצע מציאות איז אייבישטער וואס ער איז א מקור אויף וועלט, אט דאס איז דער אלוקות. בסדר, דארף מען מאכן, דארף מען דאנקען, די שאלה איז וואס איז דער מושג פון ואהבת את השם אלקיך, מען זאל אים ליב האבן, נישט מען זאל ליב האבן דער מקור פון מיין לעבן, דער וואס גיבט מיר, דער וואס איז משפיע מיר אלעס וואס איך דארף, איך האב ליב זיך, מילא האב איך ליב דער וואס גיבט מיר אלעס, איך זאל ליב האבן דעם אייבישטן, איך זאל ליב האבן אים, וואס איז דער אייבישטער, דער אייבישטער איז מיין, לפה אוודאי איז ער אויכעט מיין מקור, אבער נישט דאס האב איך ליב. אז וואס האסטו ליב? בתור אלס וואס האסטו ליב דעם אייבערשטן? האסט אים ליב ווייל ער איז דער מקור פון דיין מציאות? צו האסט אים ליב ווייל ער איז דער אמת? ווייל ער איז דער אמת, ווייל ער איז דער מקור, האסט אים ליב. אויב דו דערהערסט אז ס'איז דא א אייבערשטער, אים, איז, איז, איז, איז, פארלירסטו דעם חשיבות אין זיך.